בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף ח', מ'הייבמיר אן דף ז' עמוד ב' צוויי שורות פון אונטן, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה, מ'מאכט די ברכת חתנים דאס איז די שבע ברכות, מאכט מען מיט א מנין, מ'דארף האבן א מנין אויף דעם, און מ'זאגט עס זיבן טעג, ס'טייטש זיבן טעג נאך די חתונה, זאגט מען שבע ברכות. זאגט די גמרא אבער, אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה, והוא שבאו פנים חדשות, דאס איז נאר טאמער ס'איז דא פנים חדשות, און ווי רשי לערנט פנים חדשות מיינט א נייע מענטש וואס איז נישט דא געווען נעכטן, אזוי לערנט רשי, אנדערע ראשונים זאגן אז נאר איינער וואס איז נישט געווען ביי די חתונה, אנדערע ראשונים זאגן איינער וואס איז בכלל נישט געווען ביי קיין איינע פון די סעודות, על כל פנים, פרעגט יעצט די גמרא מאי מברך, וואס זענען די ברכות פון שבע ברכות, אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה אזוי, יעצט איידער מ'גייט דא זען די רשימה פון די שבע ברכות, וועמיר אויסרעדן צוויי כללים, קודם כל איז דא א כלל אז א ברכה הסמוכה לחברתה, דאס טייטש ווען עס איז דא צוויי ברכות איינס לעבן דעם צווייטן, איז ביי די ערשטע הייבט מען אן מיט ברוך, אבער די אלע ברכות וואס קומט נאכדעם הייבט מען נישט אן מיט ברוך מען ענדיגט מיט ברוך, דאס איז איין כלל, חוץ פארשטייט זיך טאמער די ברכה איז אזא מין קליינע ברכה אז ס'איז נישט שייך אנצוהייבן אדער צו ענדיגן, דעמאלטס פארשטייט זיך מען הייבט אן מיט דעם, אבער א ברכה א לענגערע ברכה, טאמער ס'איז נישט די ערשטע ברכה, ענדיגט מען מיט ברוך, מ'הייבט נישט אן מיט ברוך. חוץ פון דעם איז דא נאך א כלל, וואס דאס האבן מיר נעכטן געזען, אז א ברכה וואס רעדט פון מער פון איין נושא, זאגט מען צוויי מאל ברוך, אנפאנג און צום סוף. א ברכה וואס רעדט נאר פון איין נושא, זאגט מען נאר איין מאל ברוך. איז לאמיר יעצט זען די רשימה פון די ברכות פון שבע ברכות. יעצט איין ברכה איז בורא פרי הגפן, פון דעם רעדט מען נישט, מען רעדט דא פון די אנדערע זעקס ברכות. הייבט אן רב יהודה, די ערשטע ברכה איז, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו, און ווי רשי רעדט אויס אז בעצם די ברכה האט נישט מיט די חופה, נאר דאס איז א ברכה וואס מען מאכט אויף די ציבור וואס האט זיך צוזאמגענומען אויף די שמחת החתונה, ווייל ווי רשי זאגט, מען זעט אויך ביי אדם הראשון ווען אדם און חוה האבן חתונה געהאט, איז דער רבונו של עולם כביכול געווען דער שושבין און דער רבונו של עולם איז דארט געווען, און ממילא אז כלל ישראל פירט זיך מיט די מנהג ווי דער רבונו של עולם האט זיך דעמאלטס געפירט, איז דאס א ענין פון א כבוד שמים, ממילא מאכט מען די ברכה אויפן ציבור, נאר וואס? אזוי ווי ביי הבדלה געפינט מען אז מען מאכט א בורא מיני בשמים א בורא מאורי האש וואס האט מען דארף עס אויך נישט מאכן בעצם על הכוס, נאר אז מען מאכט שוין אנדערע ברכות על הכוס זאגט מען שוין אויך דאס על הכוס, איז די זעלבע זאך דא, אז מען זאגט שוין אנדערע ברכות על הכוס זאגט מען שוין אויך שהכל ברא לכבודו על הכוס, דאס איז די ערשטע ברכה, ווייטער די צווייטע ברכה איז ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם יוצר האדם, וואס בעצם דאס איז א ברכה הסמוכה לחברתה, און פארוואס הייבט זיך עס אן מיט ברוך? ווייל ס'איז גאר א קורצע ברכה און אזוי ווי מען האט געשמועסט, א קורצע ברכה הייבט זיך אלעמאל אן מיט ברוך, און דאס איז א ברכה יוצר האדם, ווי רשי רעדט אויס אז די המשך גייען מיר זעהן אלע ברכות פון דא און ווייטער זענען שוין ברכות אויף די פארפאלק, אויף די זיווג, אויף די חתן און די כלה, און ממילא איידער מען הייבט אן דאנקען די באשעפער אויף די חתן און די כלה, אויף אדם וחוה, זאגט מען א שכח פארן באשעפער אז יוצר האדם, ער האט באשאפן די אדם די מענטש, פאר דעם וואס מען האט נאך באשאפן חווה. יעצט גייט מען צו די דריטע ברכה, און דא הייבט זיך בעצם אן די ברכות וואס מען מאכט אויפן זיווג, אויפן חתן אויפן כלה, און דערפאר היות וואס א נייע זאך איז אפילו טאקע ס'איז א ברכה הסמוכה לחברתה, הייבט זיך עס אויכעט אן מיט א ברוך, הייבט זיך עס אן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, דאס איז אדם הראשון, והתקין לו ממנו בנין עדי עד, די אייבערשטער האט מתקן געווען בנין עדי עד גייט ארויף אויף חווה, ווי שטייט ביי חוה די אייבערשטער האט געבויט חוה ויבן ה' אלקים את הצלע די אייבערשטער האט געבויט חוה און ברוך אתה ה' מען פירט אויס ברוך אתה ה' יוצר האדם וואס פארוואס פירט מען דא אויס מיט א ברכה ווייל ס'רעדט אויף מער פון איין נושא קודם הייבט זיך עס אן מיט אשר יצר את האדם בצלמו און נאכדעם והתקין לו ממנו בנין עדי עד צוויי נושאים איז מען מסיים אויך מיט א ברכה ווייטער די נעקסטע ברכה און שוש תשיש ותגל העקרה אז עקרה גייט ארויף אויף ירושלים ירושלים זאל זיך אויך דערפרייען בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ווען ס'וועט זיין די גאולה העתידה קיבוץ גליות, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה, וואס דאס איז שוין א ברכה הסמוכה לחברתה הייבט זיך עס טאקע נישט אן מיט א ברכה, און פארוואס דערמאנט מען עס דא ווי רשי ברענגט די פסוק אין תהילים, ווייל מען זאגט דאך אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, און מען זאגט אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, וואס טייטש מען דארף דערמאנען ירושלים על ראש שמחתי, פאר מען הייבט אן יעדע שמחה, און מילא דערמאנט מען דא די ענין די ענין פון משמח ציון בבניה. ווייטער די נעקסטע ברכה, אויכעט א ברכה הסמוכה לחברתה הייבט זיך עס נישט אן מיט א ברוך, מען זאגט שמח תשמח רעים האהובים, די אייבערשטער זאל משמח זיין רעים האהובים דאס איז די חתן מיט די כלה, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אזוי ווי דער רבונו של עולם כביכול האט משמח געווען אדם וחווה בגן עדן מקדם, און מען פירט אויס ברוך אתה השם משמח חתן וכלה, און ווי רשי רעדט אויס, פארוואס דא זאגט מען משמח חתן וכלה, און באלד וועט מען זען א אנדערע נוסח משמח חתן עם הכלה, ווייל די ברכה שמח תשמח איז פשט מען בעט פון די אייבערשטער זאל משמח זיין סיי די חתן און סיי די כלה, יעדער איינס יעדעס איינס פון זיי באזונדער זאל זוכה זיין צו שמחה צו הצלחה, און ממילא איז עס חתן וכלה, יעדעס איינס באזונדער. ווייטער די לעצטע ברכה, און דאס איז אויכעט א ברכה הסמוכה לחברתה אבער דא הייבט זיך עס יא אן מיט א ברוך, ווייל ווי מ'עט זען די המשך אז ס'דא געוויסע אופנים ווען ס'נישט דא קיין פנים חדשות, זאגט מען נאר די ברכה, עה, נאר די ברכה אחריתא, און מילא אז מען זאגט עס אליין הייבט מען אן מיט א ברוך, איז אטאמאטיש זאגט מען דאס אלעמאל מיט א ברוך פון אנפאנג, איז די נוסח איז ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ושלום ורעות, מהרה ה' אלקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה ה' משמח חתן עם הכלה, און דא זעט מען טאקע משמח חתן עם הכלה, ווייל דא טאקע לויבט מען די אייבערשטער אז די אייבערשטער האט געמאכט די ענין פון א זיווג פון א חתן וואס פרייט זיך צוזאמען מיטן כלה, דערפאר פאסט דא א לשון פון חתן עם הכלה. זאגט די גמרא ווייטער, לוי איקלע לבי רבי בהילולא דר' שמעון בריה, לוי איז געקומען צו די שטוב פון רבי ווען רבי האט חתונה געמאכט זיין זון ר' שמעון, און בריך חמש. ער האט נישט געבענטשט אלע שבע ברכות נאר פינף, וואס טייטש פון די זעקס, מען רעדט דאך נישט פון בורא פרי הגפן, די זעקס וואס איז געבליבן האט ער נאר געמאכט פינף וואס טייטש די ברכה פון יוצר האדם האט ער נישט געמאכט. רב אסי איקלע לבי רב אשי בהלולא דמר בריה, רב אסי איז געקומען צו די שטוב פון רב אשי, ווען רב אשי האט חתונה געמאכט זיין זון מר בריה דרב אשי, און בריך שית, ער האט יא געמאכט אלע זעקס ברכות ער האט יא געמאכט יוצר האדם. זאגט די גמרא, לימא בהא קמיפלגי, לכאורה קריגן זיי זיך אין דעם מחלוקת, דמר סבר חדא יצירה הואי, און מר סבר שתי יצירות הואי, ס'טייטש אזוי, די גמרא אין מסכת עירובין ברענגט א מחלוקת, וויאזוי האט די רבונו של עולם כביכול באשאפן חוה, לויט איין מאן דאמר, האט די רבונו של עולם כביכול קודם באשאפן אדם הראשון, און אדם הראשון איז געבוירן מיט א וויידל, שפעטער האט ער גענומען די וויידל און באשאפן פון די ויידל חוה. ס'האט שוין געווען צוויי יצירות קודם אדם, און שפעטער פון די וויידל האט דער רבונו של עולם כביכול געמאכט חווה. דאס איז איין שיטה. א צווייטע שיטה איז ניין, דער רבונו של עולם האט געמאכט איין יצירה, וואס די יצירה איז געווען אזא סארט נברא, אזא סארט מענטש מיט צוויי פענעמער, פון איין זייט איז געווען די פנים פון א מאן, פון די אונטערשטע זייט איז געווען די פנים פון א פרוי, און שפעטער האט דער רבונו של עולם כביכול זיי צעטיילט, איז געווארן אדם און חווה. פשט, ס'איז נאר געווען איין יצירה וואס מ'האט שפעטער צעטיילט. און ממילא וויל די גמרא זאגן אז וואס איז די מחלוקת דא פון לוי און רב אסי? איז לוי האט געהאלטן אז דער רבונו של עולם כביכול האט באשאפן איין יצירה, און ממילא האט ער געהאלטן אז מען דארף נישט מאכן צוויי ברכות, סיי יוצר האדם און סיי אשר יצר את האדם בצלמו, נאר מען מאכט איין ברכה אשר יצר את האדם בצלמו אויף די איין יצירה, מה שאין כן רב אסי האט געהאלטן אז דער רבונו של עולם כביכול האט באשאפן צוויי יצירות קודם אדם און שפעטער פון די וויידל חוה, און דערפאר האט ער געמאכט ביידע ברכות, סיי יוצר האדם, און סיי אשר יצר את האדם בצלמו, זאגט די גמרא לא, דאס איז נישט די מחלוקת, נאר דכולי עלמא חדא יצירה הואי, קען אוודאי זיין אז ביידע האלטן אז ס'איז געווען איין יצירה, נאר וואס איז די מחלוקת? די מחלוקת איז ווי מ'וועט שוין זען, אז די מאן דאמר וואס האלט אז די רבונו של עולם כביכול האט באשאפן איין יצירה, האלט אויך אז בתחילה האט די רבונו של עולם געהאט א מחשבה צו באשאפן צוויי, און צום סוף האט די רבונו של עולם נאר באשאפן איינס, און ממילא מר סבר בתר מחשבה אזלינן, רב אסי האלט אז מען גייט נאך מחשבה די מחשבה איז געווען צוויי ממילא מאכט מען ביידע ברכות און מר סבר לוי האלט בתר מעשה אזלינן למעשה איז נאר געווען איין יצירה און ממילא מאכט מען נאר איין ברכה נאר אשר יצר את האדם בצלמו נישט יוצר האדם ברענגט די גמרא כי הא דרב יהודה רמי אזוי ווי רב יהודה האט געפרעגט כתיב אין איין פסוק שטייט ויברא אלקים את האדם בצלמו אדם איז דאך א לשון יחיד, וכתיב און ס'שטייט אין א אנדערע פסוק זכר ונקבה בראם, איז א לשון רבים א לשון פון צוויי יצירות, נאר הא כיצד וויאזוי פארענטפערט מען דאס אז בתחילה עלה במחשבה לבראת שניים, קודם האט רבונו של עולם געטראכט פון באשאפן צוויי, ולבסוף נברא אחד צום סוף איז נאר געווען איינס, זעהן מיר אין דעם איז תלוי די מחלוקת. זאגט די גמרא ווייטער, רב אשי איקלע לבי רב כהנא, רב אשי איז געקומען אמאל צום שטוב פון רב כהנא, יומא קמא בריך כולהו, די ערשטע טאג האט. רב אשי האט געמאכט אלע ברכות אלע שבע ברכות מכאן ואילך פון דא און ווייטער אי איכא פנים חדשות איז בריך כולהו טאמער ס'געווען פנים חדשות האט ער טאקע געמאכט אלע זיבן ברכות ואי לא און טאמער נישט אפושי שמחה בעלמא היא האט ער געהאלטן אז די סעודה איז נאר א תוספות שמחה אויף די שמחה וואס איז שוין געווען ס'איז נישט קיין נייע שמחה און ממילא מברך שהשמחה במעונו איז קודם כל ביי זימון האט ער געמאכט נברך אלקינו שהשמחה במעונו ווי אונז מאכט מען אויך, און ואשר ברא די לעצטע ברכה די לאנגע ברכה וואס מען האט פריערט געזען און מען האט טאקע אויסגערעדט אז פאר דעם הייבט זיך עס אן מיט א ברוך, די ברכה אחריתא הייבט זיך אן מיט א ברוך אפילו ס'איז א ברכה הסמוכה לחברתה, ווייל טאקע ביי אזא ציור ווען ס'איז נישט דא קיין פנים חדשות מאכט מען נאר די איין ברכה. זאגט יעצט די גמרא משבעה ועד שלושים פון די זיבעטע טאג ס'טייטש פון די לעצטע טאג שבע ברכות, ביז דרײַסיק טאג נאכן חתונה, איז בין אמר להו מחמת הלולא ובין לא אמר להו מחמת הלולא, מברך שהשמחה במעונו. ס'טייטש סיי טאמער די בעל הסעודה זאגט אז די סעודה איז לכבוד די חתונה, און סיי טאמער ער זאגט גארנישט, נאר סתם מ'זיצט ביי א סעודה און ס'דא דארט א חתן כלה, מאכט מען אלעמאל שהשמחה במעונו ביז די דרײַסיקסטע טאג, מ'פירט זיך נישט אזוי להלכה, אבער אזוי שטייט דא. מכאן ואילך, נאך די דרײַסיקסטע טאג, איז אי אמר להו מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו. ואי לא לא, ווענדט זיך וואס די בעל הסעודה זאגט. טאמער די בעל הסעודה זאגט אז די סעודה מאך איך לכבוד די חתונה, איז אפילו נאך דרייסיג טאג זאגט מען אויך שהשמחה במעונו. טאמער נישט, טאמער האט נישט קלאר געזאגט מאכט מען נישט קיין שהשמחה במעונו. פרעגט די גמרא וכי אמר להו מחמת הלולא עד אימת, ביז ווען ציט זיך עס? ס'טייטש פֿינף יאר שפעטער אז איינער מאכט א סעודה לכבוד די חתונה פון פֿינף יאר צוריק, מאכט מען עפעס שהשמחה במעונו? אוודאי נישט! אמר רב פפי משמיה דרבא, עד תריסר ירחי שתא, ביז צוועלף חדשים, ווילאנג די בעל סעודה זאגט אז די סעודה איז לכבוד די חתונה, זאגט מען שהשמחה במעונו. פרעגט די גמרא ומעיקרא מאימת, פאר די חתונה, ווען הייבט מען אן זאגן שהשמחה במעונו? אמר רב פפא, זאגט רב פפא, מכי רמו שערי באסינתא, פון ווען מ'לייגט אריין די שעורים באסינתא איז אין אזא כלי אין אזא טאפ, ווי רשי ברענגט צוויי פשטים, אדער ווען מ'לייגט אריין די שעורים אין די טאפ און מ'הייבט אן מאכן ביר לכבוד די חתונה, וואס דאס איז שוין א סימן אז די חתונה קומט און אז די חתונה גייט זיך מער נישט אפשטופן, ס'טייטש נאכדעם וואס מ'גרייט שוין צו די ביר, איז זיכער אז סגייט זיין א חתונה, קען מען שוין אנהייבן זאגן שהשמחה במעונו. א צווייטע פשט זאגט רש"י אז די מנהג איז געווען מען האט איינגעפלאנצט אין אזא כלי שעורים און מען האט עס געוויזן פאר די חתן כלה אלץ א ברכה כאילו אז זיי זאלן זיך מערן פרו ורבו אזוי ווי די שעורים איז אויך ווייטער ס'איז די זעלבע כוונה אז נאכדעם וואס מען האט עס איינגעפלאנצט איז שוין טאקע א סימן אז די חתונה איז שוין ממש צו די האנט אז מען גייט שוין ממש חתונה האבן. במילא מאכט מען שוין שהשמחה במעונו. פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי? והא ר' פפא איעסק לאבא מר בריה ובריך משעת אירוסין, ר' פפא אליין ווען ער האט משדך געווען זיין זון אבא מר האט ער אנגעהויבן זאגן שהשמחה במעונו פון די אירוסין שוין, ענטפערט די גמרא, שאני ר' פפא דהוה טריח ליה, ווי רש"י זאגט ר' פפא האט שוין געהאט אלעס גרייט פארן חתונה און במילא נישט געווען קיין חשש אז די חתונה העט זיך אפשטופן, האט מען שוין געקענט מאכן שהשמחה במעונו גראד פון די אירוסין, זאגט די גמרא, רבינא איעסק ליה לבריה בי ר' חביבא, רבינא האט משדך געווען זיין זון צו די טאכטער פון ר' חביבא, ובריך משעת אירוסין ער האט אויך אנגעהויבן זאגן שהשמחה במעונו פון די אירוסין, אמר, ווייל ער האט מסביר געווען אז קים לי בגוייהו דלא הדרי בהו, איך ווייס קלאר אז די חתונה גייט זיך נישט אפשטופן, די חופה גייט זיין אין די ריכטיגע צייט, קען איך שוין מאכן שהשמחה במעונו אלעס איז שוין גרייט, אבער פירט די גמרא אויס די מעשה, לא איסתייע מילתא והדרי בהו, ווי נישט ווי די חתונה האט זיך אפגעשטופט, זאגט די גמרא, רב תחליפא בר מערבא איקלע לבבל, רב תחליפא פון ארץ ישראל איז געקומען צו בבל, בריך שית אריכתא, ער האט געמאכט זעקס לאנגע ברכות, ס'טייטש די ערשטע צוויי ברכות אונז האבן געזען זענען קורצע ברכות, סיי שהכל ברא לכבודו, און סיי יוצר אדם, האט ער געמאכט זיכער לאנגע ברכות, און אנגעהויבן מיט א ברוך און געענדיגט מיט א ברוך, אבער זאגט די גמרא ולית הלכתא כוותיה די הלכה איז נישט אזוי, זאגט די גמרא רב חביבא איקלע לבי מהולא, רב חביבא איז געווען ביי א סעודה פון א ברית בריך שהשמחה במעונו ער האט אויך געזאגט שהשמחה במעונו זאגט די גמרא ולית הלכתא כוותיה די הלכה איז נישט אזוי משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא ווייל מענטשן זענען טרוד אלס די צערא דינוקא די תינוק איז דאך בצער מילא זאגט מען נישט שהשמחה במעונו זאגט די גמרא ווייטער אמר רב נחמן אמר רב האט רב נחמן נאכגעזאגט פון רב חתנים מן המנין ואין אבלים מן המנין ס'טייטש חתנים קען מען אריינרעכענען אין די מנין צו מאכן א ברכת חתנים ווי מ'האט דאך געזען אז כדי צו מאכן די שבע ברכות די ברכת חתנים דארף מען א מנין, זאגט רב, די חתן איז א חלק פון די מנין, טאמער ס'איז דא ניין חוץ פון די חתן, קען מען מאכן די ברכת חתנים די שבע ברכות, אבער ביי אבלים ביי די ברכת אבלים מ'עט באלד זען וואס דאס איז, איז די אבל נישט קיין חלק פון די מנין. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, חתנים ואבלים מן המנין, ביידע זענען מן המנין, זאגט די גמרא, מתניתא קא רמית עליה דרב, רב תנא הוא ופליג. פרעג נישט אויף רב פון קיין ברייתא, רב קען זיך קריגן אויפן ברייתא. זאגט די גמרא אבער, איתמר אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, דא זאגט שוין רבי יוחנן אז חתנים מן המנין ואין אבלים מן המנין, רבי יוחנן זאגט די זעלבע ווערטער פון רב אז חתנים קען מען אריינרעכענען אין די צען אבער אבלים נישט, און יעצט קען די גמרא פרעגן און מען קען נישט ענטפערן אז רבי יוחנן קען זיך קריגן אויף א תנא ווייל ס'איז נישט אזוי, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא חתנים ואבלים מן המנין אז מען קען ביידע אריינרעכענען אין די צען. ענטפערט די גמרא, כי תניא ההיא בברכת המזון כי קאמר ר' יוחנן בשורה, ס'טייטש די ברייתא וואס זאגט אז חתנים ואבלים מן המנין רעדט זיך פון בענטשן, אז מען דארף א זימון אויף צו בענטשן, מען דארף דריי מענטשן, זאגט די ברייתא א חתן קען מען מצרף זיין צו די דריי, און די זעלבע זאך א אבל קען מען מצרף זיין צו די דריי, ווייל ווי רש"י זאגט, א אבל איז מחויב מיט אלע מצוות, און ממילא קען מען אים מצרף זיין לזימון, מה שאין כן דאס וואס ר' יוחנן זאגט אז א חתן קען מען מצרף זיין אבער א אבל נישט, רעדט זיך לשורה, ס'טייטש א חתן קען מען מצרף זיין צו די שבע ברכות, אבער א אבל קען מען נישט מצרף זיין צו די שורה, וועלכע שורה רעדט מען דא, ווי רש"י זאגט אז די מנהג איז געווען ווען מען איז צוריק געקומען פון די בית הקברות האט זיך די אבל אוועק געזעצט און אלע מנחמים אלע מענטשן זענען געווען ביי די לוויה האבן געמאכט א שורה ארום אים און אים מנחם געווען, די שורה מאכט מען נאר טאמער ס'איז דא צען מענטשן, און מען קען נישט אריינרעכענען די אבל, דאס האט ר' יוחנן געזאגט, פרעגט אבער די גמרא, ואלא הא דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן, ר' יוחנן זאגט א צווייטע פלאץ אזוי, מברכין ברכת חתנים בעשרה, וחתנים מן המנין, וברכת אבילים בעשרה ואין אבילים מן המנין, ער זאגט כמעט די זעלבע זאך פון פריערט, נאר פריערט האט מען געזען א קורצע לשון פון ר' יוחנן, אז ר' יוחנן האט געזאגט חתנים מן המנין ואין אבילים מן המנין, איז דארט האט מען געקענט זאגן מען רעדט פון א שורה, אבער דא, זאגט ר' יוחנן א לשון פון מברכין ברכת אבלים איז ברכה בשורה מי איכא ווי קומט אריין א ברכה ביי די שורה? קען נישט זיין ר' יוחנן האט גערעדט פון א שורה אלא נאר זאגט די גמרא כי קאמר ר' יוחנן ברחבה ר' יוחנן רעדט טאקע פון א ברכה ר' יוחנן רעדט פון דעם רחבה ווי רשי זאגט אז די ערשטע סעודה וואס א אבל עסט קען ער נישט עסן פון זיך אליין די מנהג איז געווען אז די שכינים האבן צוגעגרייט א סעודה אינדרויסן פון שטאט אויף א גאס אינדרויסן פון שטאט דאס האט געהייסן די סעודת הבראה און דארט ביי די סעודה האט מען געמאכט ברכת אבילים ווי מען וועט באלד זען די ברכות און ווי רשי רעדט אויס געווען די ברכה פון ברוך מנחם אבילים איז די ברכה דארף מען האבן צען מענטשן און מען קען נישט אריינרעכענען די אבל אין די צען פרעגט די גמרא אבער ואלא הא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין וברכת אבילים בעשרה כל שבעה ואין אבילים מן המנין דא רעדט שוין רבי יוחנן נאך ברייטער רבי יוחנן לייגט דא צו נאך א ווארט אז מברכין ברכת חתנים כל שבעה פלוצלינג רעדט מען שוין דא פון כל שבעה זיבן טעג שבע ברכות און זיבן טעג ברכת אבילים פרעגט די גמרא ברכת רחבה כל שבעה מי איכא איז דען דא די ברכת רחבה די סעודת הבראה וואס מען מאכט מאכט מען דאך נאר איין מאל ווען מען קומט צוריק פון די בית החיים און וואס איז פשט אז ער זאגט כל שבעה ענטפערט די גמרא יא משכחת לה בפנים חדשות, ווען ס'איז דא א פנים חדשות איינער קומט מנחם אבל זיין וואס איז נישט געווען ביי די לוויה, זאגט מען טאקע די אלע ברכות וואס מען מאכט ביי די סעודת הבראה בבית האבל, און פון דעם האט רבי יוחנן גערעדט, ברענגט די גמרא טאקע א דוגמא א מעשה ווי מען זעט אז מען האט געזאגט די ברכת אבילים אפילו נישט ביי די סעודת הבראה, וואס טייטש שפעטער נישט די ערשטע טאג נאר ס'איז געווען א פנים חדשות, און אפילו די צווייטע טאג זאגט מען אויך די ברכת אבילים, זאגט די גמרא כי הא דרב חייא בר אבא מקרי בניה דריש לקיש הוה, רב חייא בר אבא איז געווען די מלמד וואס האט אויסגעלערנט תורה שבכתב פאר די קינדער פון ריש לקיש, ואמרי לה מתני בניה דריש לקיש הוה, ס'דא וואס זאגן אז ער האט געלערנט משניות מיט די קינדער פון ריש לקיש תורה שבעל פה, על כל פנים שכיב ליה ינוקא, איז געשטארבן א זון א קליינע יונגל פון רב חייא בר אבא איז יומא קמא לא אזל לגביה, די ערשטע טאג איז ריש לקיש נישט געגאנגען מנחם אבל זיין, למחר דבריה ליהודה בר נחמני מתורגמניה, די נעקסטע טאג ערשט די צווייטע טאג פון די שבעה האט ריש לקיש גענומען ר' יהודה בר נחמני זיין מתורגמן, אמאליגע צייטן איז געווען אז א רב וואס האט גע'דרשנ'ט ברבים האט געהאט א מתורגמן, זאל רעדן הויעך און קלאר אויף אראמיש וואס ער זאגט אויף לשון קודש שטילערהייט, על כל פנים ר' יהודה בר נחמני, איז געווען ריש לקיש'ס מתורגמן ריש לקיש האט אים מיטגענומען און ווי מ'עט שוין זעהן אז ער האט געמאכט די ברכת אבילים איז קודם כל דאס בעצם איז די ראיה אז מ'קען מאכן א ברכת אבילים אפילו נישט די ערשטע טאג אפילו נישט ביי די סעודת הבראה נאר דרך אגב וועט מען זעהן די גאנצע מעשה וואס דארט איז געווען איז זאגט די גמרא אמר ליה ריש לקיש האט געזאגט פאר זיין מתורגמן קום אימא מילתא כל קבל ינוקא זאג עפעס נאך א זאך וואס האט א שייכות מיט איינער וואס פארלירט א קינד פתח ואמר

ומתים כשהם קטנים איז דער רבונו של עולם כביכול רעגט זיך אויף די קינדער די קליינע קינדער און זיי שטארבן יונגערהייט אזוי האט ער גע'דרש'נט א פסוק פאר די טאטע וואס זיצט דא שבעה אויף זיין קליינע זון ואיכא דאמרי בחור הוה ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין קליינע יונגל ס'איז געווען א בחור וואס איז געשטארבן און והכי קאמר ליה ער האט גע'דרש'נט א אנדערע פסוק דאס וואס שטייט אין פסוק אין ישעיה על כן ס'טייטש צוליב די אלע עבירות וואס שטייט דארט אויסגערעכנט פריערט אין פסוק על בחוריו לא ישמח השם ס'טייטש מ'וועט זיך נישט קענען פרייען מיט די שמחה פון די בחורים ווייל זיי וועלן שטארבן יונג, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, די אייבערשטער וועט נישט רחמנות האבן אויף די יתומים און אלמנות, כי כולו חנף ומרע, ווייל זיי וועלן אלע זיין פארדארבן און שלעכטס, וכל פה דובר נבלה, און די מיילער, די מויל, עט רעדן ניבול פה, בכל זאת לא שב אפו, מיט דעם אלעם, ס'טייטש מיט אלע צרות, עט די חרון אף פון כביכול די רבונו של עולם נישט אראפגיין ועוד ידו נטויה און די ארעם איז נאך אויסגעשטרעקט מאי ועוד ידו נטויה וואס מיינט דאס ועוד ידו נטויה אמר רב חנן בר רב הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה יעדער ווייסט פארוואס א כלה גייט אריין אין חופה אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה נבלה מפיו נאר איינער וואס רעדט סתם ניבול פה און הייבט אן אריין גיין אין די פרטים אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה אפילו עס איז נחתם געווארן א גזר דין אז ער זאל האבן א לאנגע גוטע לעבן, ווייל נארמאל א מענטש לעבט זיך זיבעציג יאר, נהפך עליו לרעה, דרייט זיך אלעס אויס אויף שלעכטס, און דאס ליגט אין די ועוד ידו נטויה אז מען דרש'ט עס כאילו ועד ידו נטויה אז לעולם ועד, טייטש די גאנצע לעבן קען זיך פארדרייען אויף גוטס, פון גוטס צו שלעכטס, וועגן ניבול פה, איז די פסוק האט ער געדרש'נט דא פארן טאטן וואס זיצט שבעה אויף זיין בחור, איז פרעגט די גמרא, אתא לנחומי, צעורי קמצער ליה, וואס גייט דא פאר? מ'קומט מנחם זיין א איד און מ'איז אים מצער מיט די אלע דרשות? ענטפערט די גמרא ניין, הכי קאמר ליה, דער מתורגמן, דער יהודה בר נחמני, האט געמיינט צו זאגן פאר רבי חייא בר אבא אז חשיב את לאתפוסי אדרא, ביזט אזא מין חשוב איד ביזט אזא מין צדיק אז די עוונות פון די דור קלאפט אויס אויף דיר, ווייל ווי רש"י ברענגט אז צדיקים, אמת'ע צדיקים, ליידן און קריגן צרות וועגן די עוון פונעם דור, וועגן די חטאים פונעם דור, איז דא אויך דאס האט ער אים געמיינט צו זאגן אז דו האסט אזא מין חשיבות אויבן אין הימל אז די עוונות פונעם דור קלאפט אויס אויף דיר, דו ליידסט וועגן די עוונות פונעם דור. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה האט ריש לקיש ווייטער געזאגט פאר זיין מתורגמן קום אימא מילתא כנגד שבחו של הקדוש ברוך הוא, זאג עפעס וועגן דעם שבח פונעם רבונו של עולם, פתח ואמר, האט ער געזאגט די ערשטע ברכה פון ברכת אבילים, וואס למעשה היינט פירט מען זיך נישט מיט די אלע ברכות, אבער על כל פנים האט ער געזאגט א ברכה אזוי ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אזוי זאגט רש"י ס'הייבט זיך אן מיט א ברכה, הקל הגדול ברוב גדלו, אדיר וחזק ברוב נוראות, מחיה מתים במאמרו, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, ברוך אתה ה' מחיה מתים, אמר ליה, האט ריש לקיש ווייטער געזאגט פארן מתורגמן, קום אימא מילתא כנגד אבילים, זאג יעצט א ברכה וועגן די אבילים, פתח ואמר, האט ער געזאגט א צווייטע ברכה, און דאס הייבט זיך נישט אן מיט א ברוך ווייל ס'איז א ברכה הסמוכה לחברתה, האט ער געזאגט אחינו המיוגעים המדוכאין באבל הזה, די אונזער ברידערס וואס זענען צעקלאפט מיט דעם אבל, תנו לבבכם לחקור את זאת, טראכטס אריין, זאת היא עומדת לעד, די זאך אז מענטשן שטארבן געשענט שטענדיג, נתיב הוא מששת ימי בראשית, אזוי דער דרך העולם פון ששת ימי בראשית, רבים שתו, רבים ישתו, אסאך האבן געטרינקען, אסאך וועלן טרינקען, ס'טייטש אסאך האבן געטרינקען פונעם כוס פון טויט, פונעם כוס המוות, און אסאך וועלן טרינקען פונעם כוס המוות, יעדער שטארבט צום סוף, כמשתה ראשונים, כך משתה אחרונים, אזוי ווי עס איז געווען, וועט ווייטער זיין, אזוי ווי מ'איז געשטארבן ביז יעצט וועט מען שטארבן ווייטער, אחינו בעל נחמות ינחם אתכם ברוך מנחם אבילים, אזוי פירט מען אויס מיט א ברוך אתה ה' פארשטייט זיך, מנחם אבילים, אמר אביי, זאגט אביי, אביי קריגט זיך דא אויפן נוסח הברכה, זאגט ער רבים שתו לימא, רבים ישתו לא לימא, דאס אז רבים שתו אסאך זענען געשטארבן דאס זאגט מען אבער רבים ישתו דאס זאגט מען נישט, די זעלבע זאך משתה ראשונים לימא, משתה אחרונים לא לימא, משתה ראשונים קען מען זאגן אז אמאליגע צייטן ס'טייטש אז מ'איז געשטארבן ביז אהער, אבער משתה אחרונים אז מען גייט שטארבן ווייטער, דאס זאל מען נישט זאגן נאר מען זאל זאגן ווי רש"י זאגט משתה ראשונים הוא, אז ס'איז א זאך וואס איז געווען מען רעדט נישט פון וואס גייט זיין, דאמר ר' שמעון בן לקיש, וכן תנא משמיה דרבי יוסי, אז לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, א מענטש טאר נישט ארויסזאגן פון מויל א זאך וואס איז יפתח פיו לשטן, וואס עפנט אויף א מויל פארן שטן צו קענען מקטרג זיין, טייטש א מענטש זאל נישט דערמאנען אזעלכע זאכן, און אמר רב יוסף מאי קרא ווי זעהט מען עס אין א פסוק, ווייל שטייט אין פסוק כסדום היינו לעמורה דמינו, אז די פסוק זאגט אז די אידן כאילו זאגן אז כסדום היינו אונז זעמיר א בחינה פון סדום ועמורה אזעלכע עבירות אז ס'איז ראוי די וועלט זאל חרוב ווערן, און מאי אהדר ליה וואס שטייט גראד נאכדעם אין פסוק וואס זאגט די נביא שמעו דבר השם קציני סדום, טייטש גראד נאך מען זאגט אזא זאך ווי כסדום היינו, א מענטש איז זיך מכנה אז אונז זעמיר אזוי ווי סדום אזוי ווי עמורה, קומט גראד אזא סארט מימרא אזא סארט נביאה, מען רופט שוין כלל ישראל קציני סדום, ס'טייטש מען טאר נישט עפענען די מויל פאר א קטרוג, מען טאר נישט עפענען די מויל פונעם שטן, מען טאר נישט זאגן אזעלכע סארט שלעכטע זאכן. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה, האט ריש לקיש ווייטער געזאגט פארן מתורגמן, קום אימא מילתא כנגד מנחמי אבילים, זאג עפעס וועגן די מנחמי אבילים, פתח ואמר האט ער געזאגט נאך א ברכה, אחינו גומלי חסדים בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, וואס אברהם אבינו איז דאך געווען מצוין אין די מידת החסד, ווי רשי ברענגט, ויטע אשל אז אשל איז ראשי תיבות אכילה שתיה לינה, געווען די עמוד פון גמילות חסדים, אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם ברוך אתה ה' משלם הגמול. ווייטער אמר ליה האט ריש לקיש געזאגט פארן מתורגמן, קום אימא מילתא כנגד כל ישראל, זאג עפעס א ברכה וועגן כלל ישראל אויף כלל ישראל, פתח ואמר האט ער געזאגט די פערדע ברכה, די לעצטע ברכה,

אז עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל, צען כוסות האבן חזל מתקן געווען מען זאל געבן צו טרינקען פארן אבל בבית האבל, ווי רשי ברענגט די פסוק, תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, מען דארף געבן וויין למרי נפש פאר אן אבל זאל זיך בארואיגן פון זיין צער, איז וועלכע צען כוסות? שלשה קודם אכילה כדי לפתוח את בני מעיו, קודם געבט מען דריי כוסות פארן סעודה, ווי רשי ברענגט אז פארן סעודה פלעגט זיין די דרך אז מען האט געגעסן כל מיני מזונות פרפראות, כיסנין, סופגנין, איסקריטין, כל מיני אזעלכע מזונות, און צוזאמען מיט דעם האט מען געטרינקען דריי כוסות וויין כדי צו עפענען דעם מאגן צו זיין צו ווערן מער הונגעריג פארן סעודה, שפעטער שלשה בתוך אכילה כדי לשרות אכילה שבמעיו, דריי תוך כדי דעם סעודה כדי די עסן זאל זיך ווייקן אינעם וויין, וארבעה לאחר אכילה, און שפעטער פיר נאכן סעודה, אחד כנגד הזן, איינס קעגן די ערשטע ברכה פון ברכת המזון ביי הזן, ס'טייטש גראד נאך הזן האט ער געטרינקען דעם כוס, מ'האט עס גראד צוריק אנגעפילט, ואחד כנגד ברכת הארץ, די צווייטע ברכה פון ברכת המזון, ואחד כנגד בונה ירושלים, ואחד כנגד הטוב והמיטיב, נאך פיר כוסות וואס ער האט געטרינקען משך ברכת המזון, עס טייטש צוזאמען איז צען כוסות, הוסיפו עליהן ארבעה, שפעטער האט מען צוגעלייגט נאך פיר כוסות, אחד כנגד חזני העיר, איינס וואס מען האט געמאכט א ברכה און געבענטשט די חזני העיר די משמשים פון שטאט וואס זענען זיך מתעסק אין די קבירה פון די טויטע פון שטאט און זענען זיך מתעסק אין אנדערע צרכי ציבור, ואחד כנגד פרנסי העיר, מען האט אויך געטרינקען א כוס און מען האט געבענטשט די עשירים פון שטאט וואס זיי פלעגן צאלן געלט צו באגראבן עניים, ואחד כנגד בית המקדש, און א ברכה קעגן דעם בית המקדש טייטש מען האט געדאווענט אז דער אייבערשטער זאל אונז אויך מנחם זיין אויף דאס וואס אונז האבן נישט קיין בית המקדש, ואחד כנגד רבן גמליאל און נאך איינס מען האט געמאכט א ברכה אויף רבן גמליאל מ'וועט באלד זען וואס די פערדע ברכה איז, עכ"פ צוזאמען האלט מען שוין ביי פערצן כוסות, התחילו היו שותין ומשתכרין, פערצן כוסות זענען שוין מענטשן געווארן שיכור, החזירו הדבר ליושנה האט מען צוריקגעדרייט די רעדל, און צוריק געמאכט צען כוסות, פרעגט יעצט די גמרא מאי רבן גמליאל, וואס איז דאס די כוס וואס מען פלעגט טרינקען כנגד רבן גמליאל, דתניא ברענגט די גמרא א ברייתא אז בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו, ס'טייטש אמאל אנפאנג פאר מ'האט געמאכט א תקנה איז מענטשן ווען די, ווען א קרוב איז געשטארבן, פלעגט מען דארפן באגראבן די טויטע מיט זייער טייערע בגדים, נישט ווייל מען האט געדארפט, אזוי איז געווען די מנהג, און די בגדים זענען געווען אזוי מין טייער, אז עס איז נאך געווען א גרעסערע צער פאר די משפחה ווי די טויטע אליין, עד שהיו מניחין אותו ובורחין, עס איז געווארן אזוי מין טייער אז ס'איז געווען מענטשן האבן פשוט אפגעלאזט די טויטע און אנטלאפן, עד שבא רבן גמליאל, רבן גמליאל האט דאס צו צוגעזען, ונהג קלות בעצמו און ער האט נוהג געווען א קלות מיט זיך אליין, און ער האט געזאגט אז נאך וואס ער שטארבט איז והוציאוהו בכלי פשתן, זאל מען אים ארויסטראגן מיט כלי פשתן מיט פשוט'ע בגדים מיט פשוט'ע תכריכים, און אזוי וועט ווערן א מנהג אין כלל ישראל מען דארף נישט די אלע טייערע בגדים, און טאקע ונהגו כל העם אחריו להוציא בכלי פשתן, פון דעמאלטס איז געווארן די מנהג אז מען איז מוציא בכלי פשתן, און פאר דעם טאקע האט מען געמאכט א ברכה לכבודו, אמר רב פפא, פירט רב פפא אויס, והאידנא אין היינטיגע צייטן,

ואם תמצא לומר תחתיו ספק באונס ספק ברצון, מ'עט מארגן זעהן די המשך.